שלום וברכה צו המשים נאמבער דרײַ, און היינט גייען מיר רעדן וועגן די באריכט וואס די פענטעגאן גרייט זיך ארויסצוגעבן וועגן יו עף או'ס. איז מ'רעדט דא פון א באריכט וואס די אמעריקאנער קאנגרעס האט פארלאנגט פונעם פענטעגאן צוזאמצושטעלן און ארויסצוגעבן, וועגן די ערשיינונג פון יו עף או'ס, אנאידענטיפייד פלייאינג אבדזשעקטס, דאס זענען זאכן, נישט דא קיין בעסערע ווארט ווי אזוי צו זיי באצייכענען, זאכן וואס פליען אין די לופטן, סאך מענטשן האבן זיי שוין געזען און ס'איז אויך געווארן רעקארדירט אויף ווידיאו, זאכן וואס פליען אבער מען ווייסט נישט וואס זיי זענען, זענען נישט קיין עראפלאנען, זענען נישט קיין באלונען, זענען נישט קיין זאכן וואס אונז ווייס מיר, און אונז מיינט מען אויך מומחים וואס דערקענען ווען ווען ס'וואלט געווען עפעס וואס אונז האמיר וואס קומט פון אונז מענטשן, און מען ווייסט נישט וואס דאס איז יא. מען ווייסט נישט וואס דאס איז, און מען וויל איינמאל פאר אלעמאל געוואר ווערן, ווער זענען די חברה, ווער זענען זיי, פון וואו קומען זיי, וואס ווילן זיי דא. איז אוודאי אזויפיל ווייסט מען שוין יא, דער באריכט איז נאך נישט ארויסגעקומען, עכ"פ נישט פאר די פאבליק, נישט פאר די עפנטליכקייט, אבער אזויפיל ווייסט מען שוין יא, ס'קומט נישט דארטן קיין מורא'דיגע מורא'דיגע חידושים, קיין האר אויפשטעלנדע גילויים וועגן וועגן וואס די זאכן זענען, פון וואו זיי קומען און אזוי ווייטער. וואס איז די גרעסטע חידוש דערמיט? די גרעסטע חידוש איז דאס אז ביז יעצט איז עס געווען אזא פרינדזש זאך, מענטשן האבן גערעדט דערפון, מען האט זיך אפגעגעבן דערמיט, אבער כאילו די מעינסטריעם, די עסטעבלישמענט, האט שוואך אדער בכלל נישט געוואלט מכיר זיין אז די זאך עקזיסטירט, מען האט אלעס אוועקגעמאכט און פארענטפערט, האט זיך דיר געדאכט, האסט נישט געוואוסט, ס'איז געווען עפעס וואס דו ווייסט נישט, אבער עס איז יא עפעס וואס מען קען מסביר זיין, ס'איז יעצט, ס'איז קיינמאל פריער נאכנישט געווען אז ממש די אמעריקאנער רעגירונג, מען רעדט די קאנגרעס, און מען רעדט פון געוועזענע פרעזידענטס און די מיליטערישע אפטיילונג פון די אמעריקאנער רעגירונג זאלן מכיר זיין אזא זאך עקזיסטירט, און די הכרה זאל זיין גענוג שטארק אז מען דארף אריינקוקן דערין, מען דארף עס באמת אויספארשן. איז פאריגן זומער האט די פענטאגאן עטאבלירט, מייסד געווען, אזא טעסק פארס, א גרופע וואס דארף אויפזוכן, אנאליזירן און מסדר זיין און פרובירן צו פארשטיין די נעיטשער און ארידזשין, ס'הייסט און אורידזשינס, ס'הייסט די זאך וואס דאס איז און פון וואו ס'קומט די יו-עף-או'ס. קאנגרעס האט שוין באקומען א שטיקל באריכט וואס איז דערווייל נישט פארעפנטליכט געווארן צו די פאבליק, און געוויסע סטעיטמענטס זענען שוין ארויסגעקומען, אנאנימע סטעיטמענטס פון קאנגרעס וואס האבן געזאגט אז. אויף אזויפיל האבן זיי מיטגעטיילט מיטן עולם אז דער באריכט האט נישט געטראפן קיין סימנים, קיין באווייזן, אז די יו-עף-או'ס קומען פון אנדערע פלאנעטן, פון אנדערע וועלטן, פון אנדערע שטערנס. אבער ס'איז אויך נישט זיכער אז נישט. ס'הייסט, איך ווייס נישט, איך האלט דארטן וואו איך האב געהאלטן פארדעם. און די צווייטע זאך וואס וואס די אנאנימע באריכטן ווייסן צו דערציילן, אז די. די די רעפארט פונעם פענטעגאן טענה'ט אז דעס האט נישט צוטון מיטן אמעריקאנער מיליטער, די יו-עף-אויס איז נישט קיין עפעס א געהיימעניספולע מיליטערישע אונטערנעמונג פונעם פענטעגאן, די צוויי זאכן ווייסט מען דערווייל. יעצט די באריכט דארף ארויסקומען אפיציעל נאך דעם חודש, נאך דעם, נאך פארן סוף פונעם יעצטיגן גוי'שן חודש דזשון, יוני, אבער די שאלה איז וואס האט מען זיך יעצט אויפגעוועקט, וואס איז יעצט געשען? און די אמת איז אז ס'איז שוין צענדליגע יארן וואס עס זענען דא מענטשן, מ'רעדט פון מיליאנען מענטשן אין אמעריקע און איבער די וועלט, וואס טענה'ן, שרייען חי וקיים אז ס'איז דא הארטע זיכערע באווייזן אז, אז ס'זענען דא, אז ס'איז דא אזא זאך ווי יו-עף-או'ס, אז ס'איז דא אזא זאך אזעלכע פליענדיגע אביעקטן, אזעלכע פליענדיגע חפצים, וואס עס זאל נאר זיין, וואס מ'ווייסט נישט. וואס דעס איז, און זיי האבן אויך געזאגט אז ס'זענען דא זיכערע באווייזן אז די אמעריקאנער רעגירונג באהאלט עפעס פונעם עולם. פונקטליך וואס זיי באהאלטן איז שוין געווען שנוי במחלוקת און ס'ווענדט זיך וועם דו האסט געפרעגט, אבער מיליאנען מענטשן האבן געוואוסט צו זאגן אדער האבן געגלייבט, אנדערע האבן געזאגט אז זיי ווייסן אויף זיכער, אז עפעס באהאלט מען דא פונעם עולם. צי מ'באהאלט די. פאקט אז ס'עקזיסטירט, דאס הייסט אז די אמעריקאנער רעגירונג אליין איז אויך איבערצייגט אז די זאך איז אמת, ס'איז דא עפעס וואס איז דא און איך ווייס נישט וואס דעס איז, אדער אנדערע זענען געגאנגען נאך ווייטער און געוואוסט צו טענה'ן אז די גאווערנמענט ווייסט יא וואס דעס איז און וויל נישט זאגן פארן עולם. יעצט די פענטאגאן גיבט זיך שוין אפ מיט די נושא אויף וויפיל מ'ווייסט אפיציעל. פאר בערך פערצן יאר. אין טו טאוזנט און סעווען, תשס"ז, האט די האט די א געוויסע פראגראם פונעם פענטעגאן וואס איז געמאכט געווארן צו אידענטיפיצירן און זיך אפגעבן מיט געפארן צו אמעריקע וואס קומט פון ספעיס. ס'איז אינטערעסאנט, עס הייסט עדווענסד עירא-ספעיס טרעט אידענטיפיקעישאן פראגראם. ס'איז נישט אזא באוויסטע פראגראם, אבער איינע פון די אויפגאבעס וואס יענע פראגראם האט פאר זיך גענומען איז צו אריינקוקן אין דעם ענין. אויספארשן די נושא, אבער די אריינגעקוקאכטס און די אויסגעפארשאכטס איז אנגעגאנגען אויף א שטילן פארנעם און מ'האט נישט געמאכט קיין סך גערודער דערוועגן. לעצטנס אבער איז די ענין ארויפגע די ענין מיט די UFOs ארויפגעברענגט געווארן אויפן אויבערפלאך, און דאס מאל איז עס געקומען טאקע פון גאר ערנסטע און הויכראנגיגע מענטשן. למשל נאך אין טו טאוזנט און זעקסצן, תשע"ו, האט די קאמפיין מענעדזשער וואס האט אנגעפירט די פרעזידענט קאמפיין פונעם דעמאלטסדיגן קאנדידאט הילערי קלינטאן האט פארזיכערט פאר די עפנטליכקייט אז אויב קלינטאן וועט ווערן ערוועלט פאר אלס פרעזידענט וועט זי פארעפנטליכן, ס'הייסט דיקלעסיפייען, ס'איז די באריכטן וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט וועגן UFOs. אין אנדערע ווערטער אזעלכע באריכטן זענען דא, זענען נאר באהאלטן אונטער שלאס און ריגל. זענען אפגעזיגלט ס'זאגט טאפ סיקרעט אז ס'איז א ס'איז א סוד וואס מען טאר נישט מיטטיילן מיט די עפנטליכקייט און קלינטאנ'ס קאמפיין מענעדזשער האט פארזיכערט אז טאמער זי וועט ווערן ערוועלט אלס פרעזידענט וועט מען די רעפארטס פארעפנטליכן מיטטיילן מיט די פובליק. פאראיאר האט דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט טראמפ אויך האט ער געגעבן אן אינטערוויו און דארטן האט ער געזאגט אז ער איז נישט גרייט צו דערציילן פאר קיינעם אויף די וועלט, אריינגערעכנט זיין אייגענע משפחה, וואס ער איז געוואר געווארן וועגן עיליענס. עיליענס איז די ווארט וואס מען נוצט צו באצייכענען כאילו לאמיר זאגן באשעפענישן פון אנדערע פלאנעטן, באשעפענישן אדער לאמיר זאגן מאשינען, מען ווייסט מען נישט וויאזוי זיי צו באצייכענען ווייל אונז ווייסט מיר נישט וואסערע סארט בריאים די זאכן זענען, אבער די שם הכולל פאר דעם איז עיליענס. איז האט ער דעמאלטס געזאגט אז ער איז נישט גרייט מיטצוטיילן מיט קיינעם אויף די וועלט וואס ער האט זיך דערוואוסט וועגן עליענס, ער האט אזויפיל געזאגט ס'איז זייער אינטערעסאנט, ער זאגט איך גיי נישט רעדן צו דיר, ער רעדט דא צום אינטערוויאער, וואס איך ווייס דערוועגן, אבער ס'איז זייער אינטערעסאנט. אויך אן אנדערער געוועזענער אמעריקאנער פרעזידענט, באראק אבאמא, האט אין אן אינטערוויו דערקלערט אז. ס'איז אמת. ס'איז אמת מיינט ער האט מסביר געווען אז ס'איז דא ס'איז דא רעקארדירונגען וואס ווייזן ווי זאכן פליען אין די הימלען, און די אופן וויאזוי זיי פליען, די שנעלקייט, די התנהגות וויאזוי זיי פירן זיך אויף איז עפעס וואס מ'קען נישט מסביר זיין. ס'איז נישט עפעס וואס שטימט מיט סיי וואסערע סארט עראפלאן אדער אנדערע אזא פליענדיגע אביעקט וואס אונז האמיר. אונז ווייסט מיר נישט וואס דאס איז. און ער האט צוגעלייגט אויך אבאמא זאגט איך רעד זייער ערנסט דא. איך רעד זייער ערנסט אז ס'איז עפעס וואס מ'דארף אריינקוקן, מ'דארף אויספארשן, מ'דארף זען וואס דאס איז. בקיצור, די זאך האט אויפגעפיקט, איז אריינגעקראכן אין מעינסטריעם, און מ'רעדט דערפון, מ'רעדט דערפון, ווער ס'רעדט דערפון זענען מענטשן פון וועם מ'קען נישט לאכן, אז זיי ווייסן נישט וואס זיי רעדן אדער זיי חלומ'ן, און די אופן וויאזוי זיי רעדן דערפון איז אויכעט זייער ערנסט אז עפעס איז דא דא, ס'הייסט זיי זענען איבערצייגט, און מ'רעדט פון מענטשן מ'זאגט ווי טראמפ, אבאמא. צווישן אנדערע וואס האבן צוטריט צו אינפארמעישאן צו ידיעות וואס ווערט נישט געמאכט פאבליק, און דעם ניגון וואס זיי זינגען זאגט אז די רעגירונג צו דאס מיליטער ווייסט עפעס וואס דער עולם ווייסט נישט, און ווי געזאגט ס'איז נישט נאר דעקלעראציעס און סטעיטמענטס פון געוועזענע פרעזידענטן און אנדערע הויכראנגיגע יעצטיגע און געוועזענע באאמטע אין דער אמעריקאנער רעגירונג און אגב אויכעט אין רעגירונגען פון אנדערע לענדער וואס טענה'ן אז יש דברים בגו נאר ס'זענען דא עדות'שאפטן און אפילו ווי געזאגט ווידעא רעקארדירונגען פון אמעריקאנער פילאטן מיליטערישע פילאטן וואס דערציילן און ווייזן אזעלכע געשיכטעס מיט זאכן וואס זענען געפלויגן וואס זיי האבן אויפגעכאפט וואס זיי האבן געזען און זיי האבן אויפגעכאפט פליען אין די הימלען בשעת'ן פליען מיט עראפלאנען וואס זיי קענען נישט מסביר זיין וואס דאס איז, און ווי געזאגט מען רעדט פון מענטשן וואס ווייסן צו אידענטיפיצירן אן עראפלאן, זיי ווייסן וויאזוי א באלון זעט אויס, וויאזוי אן עראפלאן זעט אויס, וויאזוי א העליקאפטער זעט אויס, זיי ווייסן וויאזוי אזא זאך פליעט, וויאזוי ס'פירט זיך אויף, וויאזוי ס'דרייט זיך, זיי קענען די הלוך ילך פון אזא געשעפט, און ווען זיי זאגן אז זיי האבן געזען עפעס וואס האט נישט קיין הסבר, איז עס מענטשן וואס נישט חסרון ידיעה. נאר מענטשן וואס ווייסן, ווען ס'וואלט ווען געווען עפעס וואס פאסט אריין אין עפעס וואס אונז האמיר, וואלטן זיי דערפון געוואוסט. מיט אפאר חדשים צוריק האט די דירעקטאר פון נעשאנעל אינטעלידזשענס, פון די שפיאנאזש אגענטורן אין אמעריקע, וואס איז געווען די נעשאנעל אינטעלידזשענס דירעקטאר אונטערן געוועזן פרעזידענט טראמפ, ער האט געזאגט אין אן אינטערוויו, ס'איז דא אסאך מער סייטינגס, אסאך מער געשעענישן, געשיכטעס מיט פיילעטס וואס האבן נישט נאר פיילעטס, אפילו פון סעטעלייטס וואס האבן אויפגעכאפט בילדער פון זאכן וואס פליען ארום אין די לופטן אויף אן אופן וואס מען קען נישט מסביר זיין, און מען פרובירט מען פרובירט אויפצוקומען מיט א הסבר צו פארשטיין און מסביר זיין וויאזוי זענען געפלויגן אויף וואס און ער זאגט אונז האמיר אין אונזער טעכנאלאגיע, די טעכנאלאגיע וואס אונז האמיר אין אונזער באזיץ כהיום קען דאס נישט באווייזן. און די געוועזענער סענעטאר הערי ריעד. ער האט אנגעוויזן אז אנדערע לענדער קוקן אויך אריין דערין, ס'הייסט ס'איז נישט קיין עקסקלוסיווע אמעריקאנע פענאמענע, ער האט אנגעוויזן אז טשיינע און רוסלאנד קוקן אויך, די דארטיגע רעגירונגען קוקן אויך אריין און זיי פרובירן אויספארשן דעם ענין, אין אנדערע ווערטער אז ס'איז דא עפעס וואס מ'דארף דא טרעפן און אנדערע טוען עס, און ס'איז העכסט צייט אז אונז זאל מיר עס אויך טון. אגב, מיט א קורצע צייט נאכדעם וואס פרעזידענט טראמפ האט וואס די געוועזענע פרעזידענט טראמפ האט געגעבן זיין אינטערוויו אין וואס ער האט געזאגט אז ער ווייסט אינטערעסאנטע זאכן וועגן עיליענס, האט די געוועזענע פירער פון די מדינת ישראל ספעיס פראגראם דערקלערט אז טראמפ איז געווען ער האט געהאלטן א מינוט אוועק פון דערציילן וואס ער האט באצייכנט ווי עפעס אן אפמאך. וואס דאס זאל נאר נישט זיין, צווישן די אמעריקאנער רעגירונג און אנדערע, אזוי זאל מען עס באצייכענען, רעגירונגען, מיט אנדערע געזעלשאפטן, מיט גרופעס פון אנדערע פלאנעטן צי אנדערע שטערן, וואס עס זאל נאר נישט זיין, אבער ווי יענער האט אנגעוויזן האט טראמפ זיך אפגעהאלטן ווייל ער האט נישט געוואלט מאכן קיין היסטעריע, ער האט נישט געוואלט. צעווארפן די צעשאקלען די וועלט. קיינער חוץ אים האט קיינער האט נישט באשטעטיגט די באריכט, קיינער האט עס נישט באשטעטיגט, קיינער האט עס נישט אפגעווארפן, מען האט זיך נישט ערנסט באצויגן דערצו בכלל, אבער היות ווי געזאגט אז ס'איז נישט נאר יענער, נאר טאקע טראמפ אליין און אבאמא אליין און אנדערע זאגן, ווי געזאגט מיט א זיכערקייט, נישט בתורת שפעקולאציע, אז עפעס גייט דא פאר און עפעס איז דא דא, איז פשט אז טאקע יש דברים בגו, און ווי געזאגט נאכאמאל, מ'ערווארט א באריכט וואס זאל ארויסקומען פונעם פענטאגאן, פון ווי ס'זעט אויס אין די נעקסטע וואך צוויי, אבער אין די זעלבע צייט ווייסט מען אויך צו ערווארטן אז ס'קומט נישט קיין מורא'דיגע ערדציטערניש, ס'קומט נישט קיין אויפרייס פון חידושים, וואס יא, ס'האט עסטעבלישט די זאך אז ס'איז געווארן ווי מ'זאגט מעינסטריעם, ס'איז געווארן נארמאל צו רעדן דערפון, און די אמעריקאנער רעגירונג איז אפיציעל מכיר דערין. וואס דאס איז, וואס וואס איז מיט דעם געשען און וואוהין דאס וועט פירן בלייבט איבער צו זען. זייטס אלע געזונט און שטארק.